פאנגען מיר יעצט אן בעזרת השם כלל ד' פון ספר חפץ חיים אין הלכות לשון הרע, בכלל זה יבואר איסור לשון הרע מבין אדם למקום, דער חפץ חיים גייט מאריך זיין אין דעם כלל איסור לשון הרע ווען א אנדערע מענטש האט עובר געווען דברים שבינו לבין קונו ותיקונו על חטא זה ובו י"ב סעיפים. סעיף א', אסור לספר על חברו, מען טאר נישט דערציילן אויף זיין חבר אפילו שלא בפניו אפילו טאמער ס'איז נישט פארנט פון אים, און והוא אמת, ער ווייסט קלאר אז וואס ער דערציילט איז אמת, דבר שיתבזה על ידי זה, א זאך וואס זיין חבר גייט פארשעמט ווערן דורכדעם וואס ער פארציילט עס. ולא מיבעיא אזעלכע זאכן וואס איז גנאי בעלמא, סתם דערציילן א זאך וואס איז א שאנדע פאר יענעם, למשל ער זאגט עפעס וואס יענעמ'ס טאטע האט געטון, וואס יענעמ'ס קרוב האט געטון, אדער זאגן עפעס א זאך וואס יענער האט געטון א לאנגע צייט צוריק, סיי זאכן וואס איז בין אדם למקום, און סיי זאכן וואס איז בין אדם לחבירו. כיוון שהוא מתנהג עתה כשורה, וויבאלד יעצט פירט ער זיך אויף ריכטיג, סאו אפילו טאמער דו ווייסט קלאר ער האט אמאל עובר געווען אויף א געוויסע איסור, טארסטו נישט דערציילן א זאך וואס איז א גנאי, און ולשון הרע מיקרי, ווערט עס גערעכנט ווי לשון הרע. סאו דאס איז טאמער ס'איז דורכגעגאנגען א לאנגע צייט. און אפילו טאמער ס'איז געווען א זאך וואס איז געווען ממש לעצטנס, ער האט געזען ווי יענער מענטש האט עובר געווען עפעס בינו לבין עצמו ממש לעצטנס, ער האט געטון א זאך וואס מ'איז נישט אויסגעהאלטן, און ס'איז פון די זאכן שבין אדם למקום, זאגט דער חפץ חיים דא א וויכטיגע קנייטש וואס ס'גייט זיין נוגע דא, טאמער ס'איז בין אדם לחבירו איז דא זייער אסאך חילוקים וואס גיימיר זען שפעטער אין כלל י'. טאמער ס'איז בין אדם למקום. און ס'איז א זאך וואס ער האט ממש יעצט עובר געווען, קומט אויס לכאורה איז ער נאך א בעל עבירה, ער האט עס יעצט געטון, גם כן אסור לגנותו בזה אפילו שלא בפניו, טאר מען נאך אלץ נישט גיין פארשעמען אפילו שלא בפניו, נאר טאמער די פרטים המבוארים לקמן בסעיף ז', דאס קען מען זעהן אין סעיף ז', ס'איז נישט אזוי פשוט, ס'איז דא געוויסע אופנים וואס מען קען יא גיין איז פארשעמען יענעם, אבער סעיף ז' גייט מען זעהן פונקטליך ווען מען מעג, אבער מען זאל וויסן ס'איז נישט אזוי פשוט. פאר מען גייט ווייטער צו סעיף ב', האט דער חפץ חיים האט צוגעלייגט א הגה"ה, אז ודע דכל זה בסתם איש ישראל, כמו שיתבאר לקמן מסעיף ג'. א אויסנאם איז טאמער דער ענין פון יענער מענטש וואס האט געטון עפעס א פראבלעם איז א ענין פון אפיקורסות. דאס איז א זאך וואס ס'גייט בכלל נישט אן די גאנצע איסור אויף דעם. לא תלך רכיל גייט נאר אן בעמיתך און ער איז נישט בעמיתך. אונז גיימער זען שפעטער אין כלל ח' וועגן די הלכות. אבער טאמער ס'איז נישט דא קיין אפיקורסות, דא גייט אנגיין די הלכות אונז גייען מיר זעהן אין דעם כלל. זאגט דער חפץ חיים ווייטער סעיף ב' עס איז נישט קיין חילוק טאמער דאס איז א לאו גמור אדער א עשה גמורה וואס איז קלאר אז ס'איז אסור, וואס דאס איז א זאך וואס יעדער איינער וואס הערט נאר אז פלוני אלמוני ראובן האט עובר געווען אויף דעם, און די זאך פון וואס מ'רעדט א זאך וואס יעדער איינער ווייסט אז ס'איז אסור ס'איז א קלארע איסור קומט אויס ס'גייט זיין א שטארקע בזיון פאר דעם מענטש, וויבאלד די סעקונדע א מענטש הערט אז יענער מענטש האט עובר געווען דערויף ווערט ער אינגאנצן אויפגעשוידערט. נאר אפילו טאמער דאס איז א זאך וואס ליידער ס'איז פון די זאכן וואס מענטשן זענען נישט נזהר, דברים שאדם דש בעקביו, וואס הגם אוודאי די איסור כשלעצמו איז די זעלבע איסור, אבער די מציאות איז דא געוויסע איסורים וואס בעיני בני אדם איז נישט אזוי הארב. קומט אויס אז אויב איינער גייט אין א דערציילט אז יענער מענטש האט עובר געווען דערויף, איז דאך עס למעשה נישט אזא שטארקע גנות. למשל, כאפט דער חפץ חיים אן א פארווייטאגטליכע זאך. ער זאגט אז יענער, אה, יענער לערנט נישט פלייסיג. איז די מציאות איז ליידער אסאך מענטשן לערנען נישט פלייסיג, מען זאגט אויף יענעם ער לערנט נישט פלייסיג, נו, ס'הערט זיך נישט עפעס אזא שטארקע גנות, איז נאך אלץ איז עס אסור, וויבאלד ער זאגט למעשה אז יענער מענטש טוט נישט די זאך וואס מען דארף טון על פי תורה, און אפילו טאמער מען לייגט, זאגט די חפץ חיים, ענפי המצוות. א זאך וואס איז נישט א קלארע לאו א קלארע עשה, ס'איז נאר פון די ענפים, למשל אז ער איז א קארגער אדער ער איז נישט מכבד די שבת, וואס איז עס איז נישט קיין קלארע עשה, ס'איז א חלק פון מצוות עשה פון זכור את יום השבת לקדשו ווי די חרדים שרייבט, אדער אפילו איז נאר דרבנן וואס האבן געזאגט אז מען זאל עס נישט טון, און ער גייט און ער זאגט אויף יענעם אז יענער טוט עס יא, אפילו טאמער ער ווייסט קלאר אז ס'איז אמת, ער האט אליינס געזען ווי יענער טוט עס, נאך אלץ אסור איז עס אסור צו פארציילן פאר אנדערע מענטשן.